מיר האבן גערעדט אנהייב וואך א ווארט אז לוט איז געווען א שווער וואס האט זיך אריינגעמישט ביי זיינע איידעמעס, האט איינער מיר געזאגט א וויכטיגע הערה אז פון דעם ווארט, די ווערטל וואס מ'האט געזאגט וועגן די שווערס וואס מישן זיך אריין, איז קען מען פארשטיין פון דעם, משמע זיין פון דעם אז די שווער איז די פראבלעם און נישט די שוויגער, נארמאל איז איינגעפירט אז מ'לייגט די פראבלעם אויף די שוויגער, איז האב איך נישט געהאט קיין ברירה מוז מען זאגן א ווארט וועגן די שוויגערס אויכעט אין די וואכעדיגע פרשה, אז מען זעט אז עס איז טאקע א שטארקע קשיא, א וועלטס קשיא, פארוואס טאקע מען פארלייגט זיך אייביג אויף די שוויגערס, מען מאכט אייביג ווערטלעך וועגן די שוויגערס, און מען רעדט אייביג וועגן די שוויגערס, וואס האבן זיי געזינדיגט, פארוואס עפעס האט מען זיך פארלייגט אויף זיי, איז בעצם די תירוץ שטייט דא טאקע אין די וואכעדיגע פרשה. אז ווען מען זעט ווען די מלאכים זענען געקומען זאגן פאר לוט פאר זיין משפחה זאלן ארויסלויפן פון סדום, אז די מלאכים זאגן פאר לוט אויפן וועג אל תביט אחריך, זאלסט נישט קוקן אויף צוריק, זאלסט נישט קוקן קיין סדום, איז פארוואס טאקע טאר מען נישט קוקן אויף צוריק? דא אין דעם פארשידענע פשטים, מען טאר נישט קוקן ווי אזוי יענער באקומט א עונש, פארשידענע פשטים, אבער די חזקוני פון די ראשונים ברענגט. אויף דעם פסוק אל תביט אחריך זאלסט נישט קוקן אויף צוריק, פארוואס? בשביל צער חתניך וועגן די צער פון דיינע איידעמעס שבעיר, ווייל די איידעמעס זענען דאך געבליבן אין סדום, זיי זענען נישט מיטגעקומען, און זיי באקומען עונש, זאלסט נישט קוקן, זאלסט נישט מצער זיין דיינע איידעמעס. איז טאקע לוט אליין האט עס מקיים, ער איז געווען דער שווער, ער האט עס מקיים געווען, ער האט נישט אומגעדרייט, ער האט נישט געוואלט מצער זיין די איידעמעס, אבער די שוויגער, די פרוי פון לוט, זי האט יא געקוקט אויף צוריק. פארוואס? ווייל די שוויגער האט זיך נישט געקענט איינהאלטן, זי האט יא געוואלט מצער זיין די איידעמעס. איז וועלכע עונש האט די שוויגער באקומען, די אשת לוט, וועלכע עונש האט זי באקומען? זי איז געווארן א נציב מלח, זי איז געווארן א שטיק זאלץ. דאס איז די עונש וואס די שוויגער האט באקומען פאר מצער זיין די איידעמעס. עס שטייט אין פסוק, על כל קרבנך תקריב מלח שטייט אין פרשת צו. אז על כל קרבנך ווען דו זוכסט א קרבן, זוכסט א קרבן פון וועמען חוזק צו מאכן, פון וועמען צו מאכן א ווערטל, תקריב מלח זאלסטו רעדן וועגן די זאלץ, ווער איז די זאלץ די שוויגער, די אשת לוט, אזוי וועסטו קענען מאכן מקיים זיין דעם פסוק, מיט דעם וואס מען מאכט א ווערטל אויף די שוויגער איז מען ממש מקיים דעם פסוק על כל קרבנך תקריב מלח ווייל דא דאס דא האט די שוויגער באקומען די עונש.